דזשואיש פאבליק לייברערי, מאנטרעאל, טאלקינג בוקס, סעפטעמבער נײַנצן הונדערט אַכט און נײַן, יידישע פאלקס ביבליאטעק, רעדנדיקע ביכער, ארעמע געמיינדן, אכטער באנד ערציילונגען פון אברהם רעזין, געלייענט, צביה סערלין.

ערעב רייסן האט זעליג קיין יאנטיוו דערפון ניט געמאכט. ער האט אפילו געוואוסט אז דעם יאנטיוו פון פינגער-רייסעניש וועט ער מוזן פייערן, עס העלפט ניט קיין חכמות. ער האט אבער געמאכט עטליכע טעג נדחה, אפגעלייגט אויף מארגן, איבערמארגן און ווייטער אויף מארגן, דעם לעצטן פֿרימאָרגן איז ער אָבער אױפֿגעשטאַנען מיט אַ פֿינגער, װאָס האָט געהאַט דעם אױסזען פֿון אַ גלאָז, און מיט אַ שטעכעניש, װאָס איז אַזש אין די שפּיץ-פֿינגער פֿון די פֿיס פֿאַרגאַנגען, אַז ער האָט געדאַרפֿט אָנטאָן דאָס רעקל, און דער קראַנקער פֿינגער האָט זיך פֿאַרטשעפּעט אין די צעריסענע אונטערשלאַק פֿון אַרבל, האָט ער זיך שמערצלעך פֿאַרקרימט און געגעבן אַ קרעכץ װי אין דער הײם פֿאַר דער מאַמען, אַי! דא אבער ביים שניידער האט עס קיינער נישט געהערט און זעליג האט זיך נישט געקענט קיין עצה געבן וואס צו טון, ווי אזוי מעלדעט מען עס פארן באלעבאס און פאר דער באלעבאסטע? מען דארף האבן דערצו א כח פון א... ער ווייס אליין נישט וואס פאר א כח, ער ווייס נאר אז ער וועט עס ניט קענען מעלדן.

ביסט א חכם! שרייט אויס לייזער קוקנדיג מיט א דאקטערישן בליק אויפן פינגער, האסט געפונען א צייט ווען א יום טוב צו מאכן! און וואס קען איך העלפן? פארענטפערט זיך זעליג און שמייכלט דאכט זיך מיט א טרער, דאס איז דאך ניט מיט א כיוון! ניט מיט א כיוון, יא מיט א כיוון! חקרט זיך לייזער בייזלעך, די ארבל, וואס דו האסט צו מאכן וועלן אבער דערפון ניט ווערן פארטיג!

אזא ארט איז אבער נישטא, סיידן אין קיך. אין קיך קאכט אבער ציפע אנבייסן, און זי איז ביים קאכן זייער בייז און וועט אים געוויס ניט לאזן רואיג. ער שטייט אינמיטן שטוב און ווייסט זיך ניט צו וואס צו כאפן.

זייער ניט גוט, דער באַלעבאָס איז אין כּעס טאַקע, קרעכצן דאַרף מען ניט, וווּ דען טוט מען זיך אַהין? זעליקן פֿאַלט גאָר אײַן צו זאָגן דעם באַלעבאָס, אַז מאָרגן וועט דער פֿינגער זיכער בעסער ווערן. מאָרגן וועל איך מסתּמא קענען נעהען, שטאַמלט ער אַרויס. איך בין גליקלעך, ענטפֿערט לייזער איראָניש, ע, איי, דאָס איז שוין אַ נבֿלה, טראַכט זעליג. איך קוק ניט וואָס דער פינגער שטעכט מיר ווי מיט נאָדלען און וויל זיך סטאַרען מאָרגן נעהען און דו, גאָרנישט, ביסט אַ שלעכטער. און זעליג באַשליסט אַז ער וועט גאָרניט באַשטיין אָן אים,

וואס פארקסטו זיך דארטן? דיינע שיינע מאכלים? זעליג דערשרעקט זיך פארן באלעבאס שלעכטן הומאר. צוגיין צום טיש איז איצטער א סכנה. ער זעט ווי די פועלים וואס האבן געזונטע פינגער און האבן ערליך דעם גאנצן פרימארגן געארבעט, ציטערן אויך ווי א פיש אין וואסער, קייען די שטיקלעך ברויט און קענען דורך זיך ניט אראפשלינגען. און זעליג בעט גאט אז מען זאל גאר ביים טיש פארגעסן אז עס עקזיסטירט דא ערגעץ אין שטוב אויפן בעט ערגעץ נאך א פועל וואס מען רופט אים זעליג, זאל מען אים לאזן זיצן רואיג, זאל ער ניט דארפן באגעגענען זיך מיט לייזער'ס בליקן. נאר עס געראט ניט.

א פינגער ווי א בארג, זאגט ציפע און קערט גלייך אפ דעם קאפ. ער וועט צערייבן א וואך, אויב ניט מער. לייזער גיט א קרומען בליק אין זעליגס ווינקל. זעליג ווערט צעטומלט, און פאר צעטומלעניש נעמט ער נאך א קארטאפל, נאר אראפשלינגען קען ער בשום אופן ניט. ער ווארגט זיך מיט איר,

צום קרופּניק אָבער לאַדט מען שױן אים ניט, און זעליג האָט חרטה, װאָס מיט די פּאָר קאַרטאָפֿל האָט ער זיך נאָר מיאוס געמאַכט, און ער זאָגט זיך אַלײן מוסר, פֿרעסער, אַז מע נײט ניט, עסט מען ניט, ליגט מען אין געהאַקטע װוּנדן. און דער פינגער שווייגט אויך ניט, ער הויבט אָן וואָס אַ מינוט שאַרפער און שאַרפער צו שניידן. אָבער זעליג שטאַרקט זיך, ער קרעכצט ניט, ער באַשליסט אַפילו זיך זעצן צו דער אַרבעט און זאָל געשען מיטן פינגער וואָס עס זאָל געשען, ער מעג אים אַפילו פאַרלירן, צו אַל די שוואַרצע יאָר מיטן פינגער, מיט דער גאַנצער האַנט. א יידיש הארץ. נאך יינגלווייז האט בערל געוואוסט דעם חשבון פון זיינע יידן, צוועלף מיליאן. אזוי פלעגט ער זעהן שווארץ אויף ווייס אין דעם לוח. אין איין לוח איז אפילו אמאל געווען נישט מער ווי אכט בלא מיט עפעס, נאר בערל האט אין דעם דאזיגן לוח ניט געגלויבט.

אידישע קינדער גייען אין חדרים, האבן אייגענע בתי מדרשים, רבנים, מען לאזט קינדער מל זיין, חופה שטעלן, נישט צו פארזינדיגן. אין רוים, אין יוון איז ערגער געווען, ווייסט בערל אביסל פון גמרא און אביסל פון דברי ימי עולם. אין וועלכן ער קוקט אמאל אריין בשעת דער טאטע איז ניטא אינדערהיים. איי, וואס דא ניט לאנג איז ארויס א גזירה אז אידן טארן קיין שענקען ניט האלטן, איז ניט אזא בייז, וועלן זיי האלטן קראמען, טרייסט זיך בערל, פון א קראם קען מען אויך האבן פרנסה, אדער, אדער זיי וועלן האנדלען מיט תבואה, אבי אידן זיין לאזט מען, און דאס איז ביי דעם דרייצן-פערצן יאריגן בערלען דער עיקר.

נאכדעם דערוויסט ער זיך אז דער גרויסער משוררער היינה איז געווען א איד. פון היינען האט ער אפילו עגמת נפש. ער האט זיך גע'שמד'ט. אן עוולה. א גרויסע עוולה. נאר ער ליינט וועגן אים שווארץ אויף ווייס אז ער איז געשטארבן א איד און פאר'ן טויט האט ער אויסגעשריען שמע ישראל. און בערל גלויבט און איז מוחל.

אזוי למשל האט ער א לאנגע צייט געהאלטן לעסינגען פאר א איד און האט זיך אפילו געוועט אין צוויי פעטש, סטייטש האט ער געטענה'ט אפרים לעסינג, אפרים! עס פארשטייט זיך אז דעם געוועט האט ער פארשפילט, דאס הייסט ער האט באקומען צוויי פעטש, נאר פון דעסטוועגן איז ער געווען צופרידן וואס אזא גרויסער מענטש ווי לעסינג איז האט א אידישן נאמען. צוליב דעם ייִדישן נאָמען האָט ער אויך אַ מאָל זיך טועה געווען און האָט געהאַלטן פֿרענקלין דעם אַמעריקאַנער פֿאַר אַ ייִדן, בנימין פֿרענקלין, אמת, געוואָטן האָט ער זיך שוין ניט, ער האָט זיך נאָר אַזוי געשפּאַרט. אויף עדיסאָן האָט ער אויך געוואָרפֿן אַן אויג, אַזאַ קאָפּ, אַזאַ גרויסער דערפֿינדער, און די פֿאַמיליע איז אַ ייִדישע. עס האָט אים אָבער ניט געגאָלטן. איז וואס? ווערט ער אויך ניט נתפעל. ער האט גענוג יידן, גרויסע לייט. שפעטער האט בערל נחת פון דאקטער הערצל. נאך א יידישן קיסר האט בערל שטענדיג געבענקט, און נישט איין מאל פלעגט ער בלעטערן אין תנך פון ראשונה ביז מלכים. וימת וימלך, א סך מלכים זענען ביי אידן געווען, היינט איינער ניטא, און דאקטאר הערצל איז ביי בערלען געווען פאררעכנט אויב ניט פאר א קיסר, ווייניגסטנס פאר א שופט. וישפט את ישראל, און ער האט געמשפט די אידן. זאל דאכטן אז ער לעבט אין דער צייט פון די שופטים. און בערל האט זיך איינגעשריבן אין ציוניסטן. אבער אויסער כבוד וויל בערל אויך פאר אידן א תכלית. אויף אידן האבן זיך אנגעהויבן שיטן פאגראמען, מען שלאגט, מען הרג'עט. פון די צוועלף מיליאן הויבט אים אן עפעס צו פעלן, אין אין קישינעוו פֿינף און פֿערציק, דעם צווייטן מאל נאך מער.

די נאַשערין. דער אָנבײַסן איז בײַ שײנדלען געװען נישט קײן זעטיקער. אָפּקאָכן אַ טעפּל קאַרטאָפֿל האָט זי קײן צײַט נישט געהאַט. זי איז געװען פֿאַרנומען מיט די װעש װאָס זי האָט נעכטן געװאַשן, און אין דער פֿרי געדאַרפֿט אױסהענגען צו טריקענען. זי האָט אַפֿילו דעם אױװן נישט געהײצט און אױף מיטאָג נישט געקאָכט קײן ביסל געקעכץ. אַז עס איז געקומען אַ זײגער אײנס, האָט חײם דער מאַן, װאָס איז כּלומרשט אַ הענדלער, אַ זאָג געטאָן נישט גאַנץ דרײסט, דו װײסט, שײנדל, מיר ציט עפּעס אין האַרצן. שױן, אַזױ גיך? האָט זיך שײנדל אָנגעכאַפּט. װי לאַנג דאַכט זיך האָט מען אָנבײַסן געגעסן? איך װײס נישט, ס'איז פֿאַראַן פֿיר שעה.

אנבייסן האט מען געגעסן פאר צען, איצטער איז נאך איינס, היינט דארט איז געווען פאר צען און איצט איז נאך איינס. דער חשבון האט אים אויפגעמונטערט און ער האט שוין כמעט ווי מיט א העזה ארויסגערעדט, ס'איז שוין דא שיינע פיר שעה, טאקע באלד די פינפטהאלבן. און אַז צען שעה װאָס זאָל איך דיר געבן? זאָל איך אַזױ װיסן פֿון בײז? האָט שײנדל באַזאָרגט גערעדט, אין שטוב איז אַ חוץ ברױט גאָר נישטאָ, אױף װעטשערע װעל איך עפּעס קאָכן. אפֿשר אַ הערינגל? האָט חײם װי דערשראָקן פֿאָרגעלײגט. נאך א נייס, האט זיך שיינדל געקרימט, וואס איז היינט פאר א מין קאזאטשינע? הערינג איז איצט פלאם פייער, אכט גראשן א הערינג, א ברעקל! נו, פונדעסטוועגן איז א הערינג אויף מיטאג ניט שלעכט? שיק נאך א הערינג! האט חיים, קעגן זיין נאטור, זיך געהאלטן פעסט אן זיין אידעי.

בין אויך אזא מענטש ווי איר. דו עסט טאקע גארנישט? האט חיים ווייך גערעדט, ביסט טאקע א שוטה, נארעלע, די וועלט איז אויך א וועלט. פון וואנען פארדינער מיינער זאל איך דאס אלץ נעמען? האט זי פארדריסלעך געפרעגט, וואס איך רייס נישט אפ פון זיך דאס האב איך נישט. גאָט װעט העלפֿן, נישקשה, האָט חײם גענומען טרײסטן, שיק נאָך אַ הערינגל, שיק! איז ער אַלץ װײַטער מער מוטיק געװאָרן. נו, גײ, גרוניע, אין קרעמל און נעם אַ הערינג! האָט זיך שײנדל נאָך אַ ישוב-הדעת געװענדט צו דער ייִנגערער טאָכטער. װעסט איר זאָגן, אַז מיט נעכטיקן פֿעפֿער װעט זײַן אינאײנעם זיבן און צװאַנציק גראָשן. דאָס מיידל איז מיט שמחה אַרויסגעלאָפֿן פֿון שטוב. נאָר אַ גוטן, האָט שיינדל איר נאָכגעשריִען. מיט רויגן, האָט אויך חיים פֿון זײַן זײַט צוגעשריִען. נאָר דאָס איז געווען ווי אַ קול אין דער מידבר. די שליחטע איז שוין מיט איר שליחות ווײַט געווען. באַלד איז גרוני געקומען צו לױפֿן, פֿאַרפֿלאַטערט און פֿאַרסאַפּעט, אָבער אַ פֿרײלעכע, מיט אַ הערינג, אײַנגעװיקלט נאָר אין דער מיט אין אַ שטיקל פּאַפּיר. װײס-װײס! האָט שײנדל אומגעדולדיק אַרױסגענומען אים פֿון איר האַנט, און באַטראַכטנדיק אים פֿון אַלע זײַטן, האָט זי זיך פֿאַרקרימט און געזאָגט, אַ הערינג, אַ ברעטל, אַז מען שיקט אַ גלאָמפּ! ווייז נאר, איז שוין אויך חיים בכבודו ועצמו צוגעגאנגען צום הערינג. אבער שיינדל אן א באזונדערער סיבה אן אויפגערעגטע, האט אים אוועקגעטריבן. גיי, גיי, וועסט שוין זען פארטיגע רייד. דאך האט חיים שוין באוויזן דעם הערינג אנצוקוקן, און האט מיט סלינע אין מויל, וואס די מראה אליין פון הערינג האט ביי אים ארויסגערופן, גוטהארציג געזאגט.

מיר א שטיקל, מיר דעם עק, מיר דעם קאָפּ. זעט אַביסל, װי זײ זײַנען באַפֿאַלן, װי די קאָזאַקן! האָט שײנדל זײ אָפּגעשטופּט. לאָזט מיר אים פֿריִער מאַכן! דו װאָלטסט אים געמאַכט מיט אַ ציבעלע? האָט חײם פֿאָרגעלײגט.

דיך זאָל איך ניט זען, האָט זיך שיינדל צעקאָכט, קיין זאַך זעט זי נישט. גרונע, אפשר ווייסטו? האָט זי זיך געווענדט צו גרונען. די קליינע גרונע האָט אָנשטאָט צו ענטפערן זיך שטאַרק פונאַנדערגעלאַכט, נאָר אין געלעכטער האָט זיך געהערט פאַרצווייפלונג און טרערן. איי, זי לאַכט, זי לאַכט, זי האָט אויפגעגעסן! האָט זי דער געלעכטער אַרויסגעגעבן.

זאָל אױף דיר קומען אַ טױט! איז אױף איר שײנדל אַרױפֿגעפֿאַלן מיט די דאַרע פֿױסטן. משומדתטע, װי נאַשט מען דאָס אױף אײנע אַלײן אַ גאַנצע ציבעלע? דאָס איז אַ נאַקט אין דער װעלט און איז װערט, אַז מען זאָל זי אױף שטיקער צעשנײַדן. אַזאַ נאַשערן! האָט חײם פֿון זײַן זײַט צוגעלײגט. און באַלד, אַלס פֿאָטער און דערציִער, האָט ער אַרויסגעגעבן אַ פּסק, מען זאָל איר קיין ברעקל הערינג נישט געבן. דעם פּסק האָט ער אויך באַגרינדעט, נישקשה, מיט אַ ציבעלע קען מען זײַן זאַט אָן הערינג. און כאָטש חיים האָט נישט אַזאַ דעה אין שטוב, דאָך איז דער פּסק-דין דערפֿילט געוואָרן. עס האָט נישט געהאָלפֿן דער נאַשערקעס געוויין. אין רחמים בדין האט חיים זיך געשטארקט דאס הארץ ווען אירע טרערן האבן אויף אים אנגעהויבן שטארק צו ווירקן און דער הערינג איז שוין געווען אויפגעגעסן. ווען עסט חיים מלמד א בייגל? צוויי פרנסות האט חיים געהאט, ער האט געקנעלט און בייגל געבאקן, און א וואונדערליכע זאך, ער איז געווען אן ארעמאן און האט געזוכט א דריטע פרנסה, נאר צו קיין דריטע פרנסה האט ער שוין ניט געטויגט. א קול האט ער אפילו געהאט א הייזעריקלעכן, און האט געקלונגען זייער הארציג און צעבראכן, און ימים נוראים וואלט ער געקאנט דאוונען פארן עמוד און כאפן דערפאר עטליכע רובל, האט ער אבער, ניט פאר קיין יידן געדאכט, געהאט א קורצן אטעם. רעדנדיק אפילו פלעגט ער זיך מוזן נאך יעדן ווארט אפרוען און כאפן דעם אטעם. עס פארשטייט זיך אז מיט אזא פעלער קען מען ניט האבן קיין העזה צו שטעלן זיך ימים נוראים פארן עמוד ביי אזעלכע לאנגע שמונה עשרה'ס וואס מען דארף איבער'חזר'ן ווארט און ווארט פארן עולם דעם עולם גייט כלל ניט אן, צי חיים האט א לאנגן אטעם צי א קורצן, און ער פארלאנגט פאר די עטליכע רובל, אז דער שליח ציבור זאל פארן ווייטער און ווייטער, ניט אפשטעלן זיך אויף א רגע. חזנות איז ניט מלמדות. א מלמד קען אפילו קיין לונגען ניט האבן, מאכט אויך ניט אויס. מיט קליינע יונגלעך לערנען דארף מען קיין גבורה ניט האבן. אבער שטעלן זיך פאר א ציבור איז געוויס ניט קיין קלייניגקייט, דא דארף מען האבן א האלז, א הארץ, און טאקע אן אטעם. קיין לייכטערע פרנסות צו וואס חיים וואלט יא געטויגט, איז אין שטעטל ניט געווען. צו א קראם פאר זיין ווייב האט חיים קיין קאפיטאל ניט געהאט. דער האלבער פוד מעל פון וועלכן חיים פלעגט אויסבעקן אלע טאג בייגל פאר דעם שטעטל, פלעגט אים אויך שווער אנקומען, און דעריבער האט זיך חיים געמוזט באנוגענען נאר מיט די צוויי פרנסות און לעבן טאקע אין גרויס נויט. די בייגל פלעגט חיים באקן ווינטער צייט פארטאג און זומער ווי די זון פלעגט אויפגיין.

זעצן איז א מאנצבילשע ארבעט. פסח אין פאדראט פון מצות זענען אלע זעצער מאנצבילן. אמת, עס טרעפן זיך אמאל ווייבער אויך זעצערנס, נאר דאס איז א זאך וואס גייט ארויס פון כלל ווי למשל אלע דאקטוירים זענען מאנצבילן, פון דעסטוועגן טרעפט אמאל א אידענע אויך א דאקטארקע.

װאָס גײט אַרױס פֿון אױװן רײן, טרוקן און גלאַנצט װי מיט אַ רױטלעכער פֿאַרב. אַזאַ בײגל הײסט פֿאַרברױנט און ער איז טאַקע זײער געשמאַק, ער צעשיט זיך ממש אין מױל. װעמען גאָט העלפֿט אױפֿעסן אַזעלכע פֿינף, זעקס בײגל, קען װערן געזונט װי אַ מױער. אַזעלכע געראָטענע בײגל האָט חײם מיט זײַנע בני-בית זיך נישט פֿאַרגונען צו עסן. צו א שיינעם תכלית וואלטן זיי געקומען ווען יעדער פון זיי וואלט אלע טעג אויפגעגעסן אזעלכע עטליכע גראשענע בייגל. דאס זעכציג רובל'דיגע קנעלן פארן זמן וואס חיים האט אין שטעטל וואלט אויך נישט געטראגן אפילו אז אלע בעלי בתים זאלן איינצאלן, בפרט אז א גוטע העלפט שכר לימוד ווערט פארפאלן.

פלעגט ער ברויכן אייגענע מיטלען אז א פאר בייגל זאלן ניט ארויס גאנצע פון אויוון. לאזן זיי בעצם ידו פארברענט ווערן, אזא העזה האט חיים ניט געקענט האבן. אליין קאליע מאכן? זאל דער אייבערשטער אויסהיטן, דאס איז א גרויסע טיפשות און א חטא.

א משוגענער סיידן, זאגט חיים כלומר'שט פארטרויערט, און אין הארצן איז ער שטארק שטארק צופרידן, ער וועט היינט עסן א בייגל, ער ווארט נאר אז עלקע זאל וועגן דעם דערמאנען. ער וויל ניט ארויסטרעטן דער ערשטער, עס פאסט פאר אים ניט, א איד טאר קיין זולל וסובא ניט זיין. און עלקע קוקט קוקט אויף די פאר בייגל און זאגט ענדליך ארויס, מען וועט שוין ברוך השם אליין מוזן אויפעסן, וואס זאל מען טון, געפאטערט א קאפיקע. און נאכן דאוונען וואשט זיך חיים מיט מער פאראד ווי שטענדיג, זאגט שאו ידיכם מיט א ניגון און מאכט א מוציא אויף א גאנצן בייגל כאטש א פארברענטן.

שלמה האט נאך אפילו קיין צייט ניט געהאט צו לאזן די ארבעט, ער האט נאך געדארפט איין ארבל ענדיקן און צושניידן א פאר הויזן פאר די פועלים. נאר דערהערנדיק דאס ווארט קארטאפל האט זיך ביי אים דער יצר הרע אזוי צעפלאמט און ער האט גלייך אויסגערופן, וואס פרעגסטו נארישע אידענע?

נעם צו פון טיש, לאז מיך שוין עסן אנבייסן! האט שלמה געקאמאנדעוועט מיט א לוסטיג פייערל אין די אויגן. די חברה, וואס איז באשטאנען פון צוויי דארע בחורימ'לעך, האבן פלינק אוועקגעווארפן די ארבעט, פונקט ווי זיי וואלטן עס מער צוריק קיינמאל ניט באדארפט נעמען, האבן אוועקגעשטעלט דעם פרעס אונטערן טיש

אַ קאַרטאָפֿל געפּאַטערט, טרײפֿע האַלדז, אײַנהאַלטן קאָן זיך דאָס ניט, אַזױ װי איך װאָלט עס געטראָגן פֿאַרקױפֿן. שלמהן האָבן פֿרײדעס קולות קײנמאָל ניט געאַרט, בפֿרט װען עס גײט אין אַ קאַרטאָפֿל, און װען זי האָט שױן די קאַרטאָפֿל געזײַט, האָט ער זיך מכין געװען װידער אַ כאַפּ טאָן פֿון טעפּל אַ קאַרטאָפֿל. נאָר פֿריידע, באַמערקנדיק עס, אויך האָט פֿריידע שוין געקאָנט אים, האָט מיט אַ ווילדן כעס אַ געשריי געטאָן, דו לאָזט מיר פֿרעסער אָפּזייַען די קאַרטאָפֿל, צי ניט? וואָרעם איך שיט אויס באַלד דעם טעפּל קאַרטאָפֿל אויף דער ערד! שלמה האָט מורא געהאַט צוליב איין קאַרטאָפֿל פֿאַרשפּילן די גאַנצע, און קוקנדיק מיט אַפּעטיט אויפֿן טעפּל, איז ער זיך געגאַנגען וואַשן. איר האָט אַ פּנים מורא פֿאַר הײסע? האָט בײַם װאַשן זיך אײנער פֿון די פּועלים, בערצי, געפּרוּװט מאַכן אַ שמועס װעגן דער אַראָפּגעפֿאַלענער קאַרטאָפֿל. שלמה האָט אים גאָר ניט געענטפֿערט, נאָר מיט אַ שאַרפֿקײט אױף אים אַ קוק געטאָן. דער פּועל האָט חרטה געהאַט, װאָס ער האָט דעם באַלעבאָס אױפֿגערײצט פֿאַרן אָנבײַסן, און האָט אין האַרצן אַ נדר גענומען קײן זײַטיקע זאַכן מיטן באַלעבאָס קײנמאָל ניט רעדן. כאַפּט אים דער רוח, הענגט ער זיך אױף. דער עולם האָט זיך געזעצט צום טיש. פֿרײדע האָט פֿריִער דערלאַנגט דאָס ברױט, נאָכדעם האָט זי צוגעטראָגן אַ פּאָר זױערע אוגערקעס מיט ראָסל. גוט, גוט! האָט שלמה געלױבט, קאַרטאָפֿל האָט ליב אַ זױערן אוגערק. דאָס ליגט אַזױ אין דער טבֿע. גוט, גוט! באלד האט פריידע אוועקגעשטעלט אויפן טיש א גרויסע ליידיגע שיסל. דאס איז געווען א מין דריטער קלונג אז קארטאפל גייט. און ווירקליך האט אין א רגע ארום פריידע צוגעטראגן דאס טעפל און האט מיט גרויס בריהשאפט איבערגעקערט און אנגעהויבן שיטן אין שיסל אריין.

האט זי זיך געקלאגט פאר כיענען, רק מען פארעט זיך ברוך השם. דו האסט היינט גאר געקאכט אויף אנבייסן קארטאפל? האט כיענע געפרעגט קוקנדיג מיט הונגעריגע אויגן צום טיש, יא. סוף פון זייט איינס המשך אויף זייט צוויי.